א גוט יאר, היינט איז מיטוואך פרשת וארא און מען רעכנט זיך צו מאכן א גרויסן פראטעסט דאנערשטאג פרשת וארא וועגן גיוס בנות, האב איך געוואלט אביסל מאכן אן ערקלערונג. ס'האנדלט זיך דא וועגן גיוס בנות, מען ווייזט פיקטשערס און מען כאפט אוועק מיידלעך בעל כרחך אין מיליטער, כ'וויל אז דער עולם זאל נישט זיין מער קיין בהמות. געווען א איד וואס האט געהייסן שייע שיינבערגער, ס'איז נישט דער יאסל. ער איז געקומען דא נאך געלט פאר די עדה מיט יארן צוריק. דאס איז תשכ"ו כ"ז. כ'בין א. כ'האב מיך נאך געדרייט אין חדר. כ'בין געקומען און. און ער האט מסביר געווען פארן רעבן. אז די ציוניסטן ימח שמם לאזן נישט מ'זאל שעכטן אין ירושלים מער, און ס'וועט נישט זיין וואס צו עסן. און שוין. איז ער אריין צום הייליגן רעבן צום דברי יואל. ער האט ביי אים ארויסגעשלעפט זעכציג טויזנט דאללער און געזאגט ער מוז נעמען אן אדוואקאט און מען דארף זיך שלאגן. און דער רבי. יא. האט ער געגעבן. הע, צו ראטעווען כלל ישראל'ס פלייש. סוף איז געווען אז דורך אפאר חדשים פרעגט די רבי, נו וואס איז געבליבן מיט די שחיטה אין ירושלים? מסביר ער פאר אים, קיינער האט נישט געוואלט צושפארן די שחיטה, די ציוניסטן האבן געטענה'ט אז אין ירושלים איז נישט גוט צו שעכטן ווייל ס'גייט אריין אין די סוער און עווענטשעלי טרינקט מען בלוט, האט מען עס ארויסגעטראגן דארטן דעמאלטס אויף חולון, חולון איז געווען א שטאט וואס האט נישט געהאט אסאך איינוואוינער. און דארט האט מען געשחט'ן. דער רבי האט אים געגעבן זעכציג אלפים דעמאלטס, האסטו געקענט קויפן צווישן דריי און פיר טויזנט דאלאר א הויז אין ווילימסבורג, איר הערט וואס דא האט זיך אפגעטון? מען האט דעם רעבן געפירט אין אזא מין טונקלקייט אסאך מאל, אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט, דער רבי האט געהאט א טאכטער, זי האט געהייסן רחל. זי האט געהאט א שטערן טיכל, ווייל אלע פרויען פלעגן דאס האבן, דאס איז געווען אזא שבת אנצוטון, מיט זילבער, ס'איז געווען ווערט אסאך געלט. און זי האט עס געגעבן פארן רעבן, זי האט געזאגט פארן רעבן, זעהט איר סגייט זיין א מלחמה, איך ווייס נישט ווער ס'עט איבערלעבן ווער ס'עט נישט איבערלעבן, די רבי זאל בויען א שול אויף איר נאמען, דערפאר האט די רבי געבויעט דעם אוהל רחל, מענטשן ווינדערן זיך און ס'איז בצדק, וואס עפעס הייסט א שול נאך א פרוי, דעם רעבינס טאכטער, זי האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, זי האט אוועקגעגעבן איר פארמעגן פאר דעם. קיצור, דער רבי איז געקומען אויף ירושלים, מ'האט געהאלטן אין איין, ווען מ'האט געבויעט האט מען געהאלטן אין איין פאמפן פון דעם איד געלט, קיצור ס'האט אויך אריינגעצויגן פערציג פופציג טויזנט דאלער בימים ההם, דער רבי איז געקומען אריין אין בית מדרש, מ'גייט באנייען דעם שול, ער איז געקומען פון אמעריקע, האט דער רבי געפרעגט דאס איז דער פאליש ווי איז די שול, זאגט מען ניין דאס איז שוין דער פאליש מיטן שול אינאיינעם, דער רבי כ'האף האט אסאך. יתומים מיט יתומות חתונה געמאכט פאר דעם געלט, מען האט דעם מענטש אויסגעטון נאקעט, יעצט קומען דא די נייע רבנים, זאליקא גייט נאך געלט פאר פראנצויזיש אידן, סא איטס א וועי טו מעיק א נייס ליווינג, מען האט נאר געוואלט וויסן וויפיל קאמישן די רבנים קריגן, ווייל היינט טוט דאך קיינער גארנישט פאר פרי, עניוועי איז למעשה מען מאכט שוין לאנג נישט קיין פראטעסט קעגן די מדינה, טאר מען נישט מאכן קיין פראטעסט, ווייל דאס האט מען אונטערגעשריבן פאר בנק לאומי, דער גרויסער צדיק ר' לייביש. שלעפקאוויטש האב איך אליין געזעהן דעם פאפיר. עניוועי, איז מאכט מען יעצט קעגן גיוס בנות, ברענגט מען פיקטשערס אז מען שלעפט מיידלעך מיט ווייבלעך מיט שייטלעך און ס'רייסט זיך אראפ, צו ברענגען די בעסטע פיקטשערס, דאס איז דאך הע הע, דאס קען מען אזוי גוט צאמשטעלן. יעצט איז אזוי, איך הער אז אהרן וויל נישט גיין ווייל זלמן לייב גייט, יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם א זאך, איך האלט אויך מען דארף מוחה זיין קעגן גיוס בנות, די שאלה נאר צו ס'איז אמת, דאס איז די איינציגע זאך, צו מען נעמט געצווינגענערהייט. צו די פרויען און די מיידלעך האלטן ביים גיין, צו די בחורים וואס זענען אין ישיבה האלט נישט ביים לערנען און זיי ווילן גיין, נו, האסטו דאך נישט קיין מלחמה מיט די מדינה, האסטו דאך א מלחמה מיט די מענטשן. ס'איז דאך אן אנדערע מלחמה אינגאנצן. גיי לערנען מיט זיי חובות הלבבות, אז מען טאר נישט גיין. נאר וואס, אזוי וועט מען מאכן געלט. די גבירים וועלן אויפעפענען די טאש. יעצט איך וויל צושטעלן די מלחמה קעגן נחום ראזענבערג מיט די גיוס בנות. ס'איז דא אויף די.

יעצט לאמיר גיין ווייטער. אויפן צעטל וואס איז אונטערגעשריבן קעגן מיר האט מען געפרעגט עטליכע רבנים עטס האטס אויסגעהערט די מנוולות וואס ער רעדט? זאגן זיי ניין יעצט האבן מיר נישט קיין צייט צו הערן זיין מנוולות. פארוואס זאל איך יעצט האלטן אז דאס וואס זיי שרייבן אונטער מען מוז גיין פאר א פראטעסט ווייל מען נעמט פרויען אין מיליטער איז אמת? קען זיין זיי האבן עס נאר געהערט. פון די פאר עסקנים, פון די שטערנס און די אנדערע שקצים. היינט בין איך שוין נישט זיכער. פונקט אזוי ווי איך האב די רבנים אז זיי האבן געגעבן הכשרים אויף פלייש און זיי האבן נישט געוואוסט וואס טוט זיך, אזוי קענען זיי אונטערשרייבן אויף די מדינה אויך וואס ס'הארץ. נאכדעם וויל איך וויסן וואס איז אנדערש יעצט ווי צען יאר צוריק? ס'איז דא עפעס א נייער חוק אז מען מוז גיין אין מיליטער? צו ס'איז דא א חוק אז מען נעמט פרומע מענטשן אין מיליטער? ווייל דעמאלטס איז דער פשט דער פרומער האלט ביים גיין. איך האב גערעדט צו מיינע חברים פון ארץ ישראל. נישט יעצט, נאך יארן צוריק זענען גראדע וויזשניצער אינגעלייט, חשוב'ע אינגעלייט, ס'איז נישט אינגעלייט, ס'איז שוין זייערע קינדער, ס'איז שוין, מ'רעדט שוין פון די אייניקלעך זייערע, האבן זיי מיר געזאגט, די קינדער ווילן גיין אין מיליטער. פארוואס? ווייל ווען נישט האבן זיי נישט קיין פיוטשער. ווי זיי קומען אן פאר א דזשאב, סארי, האסט געמאכט מיליטערי, אדער האסט געמאכט אנדערע זאכן וואס די מיליטערי האט, מ'מוז נישט גיין ממש אין מיליטער, מ'קען גיין אין שפיטעלער. טאמער זיי זאגן ניין, שיקט מען זיי לופטן. ווען א מענטש מאכט א חשבון, איך און מיינע קינדער זענען איינגעשטעלט מיט'ן לעבן, און דו מאכסט א לעבן. איז ווילאנג קען מען זיך באהאלטן? גייסט מאכן דרייווער לייסענס מוזט האבן געטון מיליטער, היינט הער איך ס'איז שוין אביסל געווארן לויזער מיט דעם, איז למעשה זאגן די קינדער אונז ווילן מיר גיין אונז קען מען זיך נישט באהאלטן פאר די רעסט אוו אווער לייף, אויסער דעם וואס ס'ברענגט א מורא'דיגן עדיוקעישן, אסאך ארבעטן שפיטעלער, זיי גייען ווי ס'הייסט שירות לאומי, שירות לאומי, זיי קומען ארויס און זענען פערטיגע נורסעס, דא א מיידל וויל גיין ווערן א נורס דארף זי אויסגעבן כ'ווייס נישט וויפיל געלט. און ס'דויערט דריי פיר יאר, דארטן איז עס נאר צוויי יאר, און אנדערטהאלבן יאר, יעצט איך דזשאסטיפיי נישט אז מען דארף גיין אין מיליטער, איך האלט אז ס'איז יהרג ואל יעבור, פרעג נאר וואט העפענד נאו אז מען דארף גיין צו א פראטעסט, און די לעצטע צען יאר איז מען נישט געגאנגען, תירוץ איז צוויי זאכן, די לעצטע צען יאר איז אהרן זלמן לייב ביזי געווען זיי זאלן זיך פארגרינדן זייער מלוכה, מילא האבן זיי געהאט דעם רבונו של עולם אין בוידעם מיט די גאנצע תורה אין בוידעם און אלע מיידלעך אין בוידעם. די צווייטע זאך וואס איז געווארן אנדערש היינט, ווייל אמאל האט נחום ראזענבערג נישט געהאט קיין האטליין, איך בין מודה אז אלעס וואס די רבנים האבן געזאגט פונען האטליין אז מען טאר עס נישט הערן און איך טאר עס נישט האבן בין איך מודה הונדערט פראצענט אז זיי זענען גערעכט, זיי ווייסן אליין נישט ווי גערעכט זיי זענען, פארוואס? ווייל אמאל איז נישט געווען ווער עס זאל אויסזאגן דעם אמת אז. חזקל טייטלבוים און שמעון מאיר לאנדא מיט די אלע טאטעס מיט די מכלוף מיט מכלוף מיט די אלע משוגעים וואוינען מיט די אייגענע טעכטער היינט האט עס דער עולם אנגעהויבן צו הערן און מען פרעגט זיך נאך און אונז זאגט מען ביסט גערעכט איצעלע פימפ האט מיר געזאגט פיר פינעף חדשים צוריק נחום אלעס וואס דו זאגסט ביז יעצט האב איך מברר געווען דו זאגסט נישט קיין ליגנט אבער דאס וואס דו זאגסט אז שמעון מאיר לאנדא האט געשלאפן מיט זיין טאכטער דאס איז א ליגנט א חודש צוויי שפעטער טרעפט ער מיך און ער זאגט דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן ס'איז אמת

זענען דאך די רבנים ארויסגעקומען ווי גרויסע צדיקים, איז במילא האבן זיי נישט געהאט קיין שום פראבלעם. היינט אז מען קומט ארויס מיט די אלע שייגעץ שטיק, זאגט מען איינער חזקל טייטלבוים איז זיכער נישט אמת, טאקע איצעלע פימפ האט מיר געזאגט. זאג איך אים איצעלע, גיב מיר א פיו מאר וויקס. נאר אז דו ווילסט זאל איך דיר זאגן דעם רב וואס איז געווען בשעת מען האט גובה עדות געווען צו וויסן צו ס'איז אן אנוסה צו א מפותה. כאטשיג חזקל לויפט ארום שרייען פון דעם בין איך חף מפשע. טאר אים נישט לאזן דאווענען אין סאטמאר און מען טאר אים נישט לאזן מוציא זיין דעם עולם מיט תקיעת שופר און אוודאי נישט צו לערנען מיט יונגעלייט הלכות נידה, פוי דו חזיר וואס דו ביסט, מען טאר נישט אנרירן די אייגענע פרוי, וואס? די שוועגערין מעג מען, און וואוינען מיט איר מעג מען אויך, סאו עניוועי, די צוויי זאכן זענען אנדערש ווי אמאל. און במילא זענען די רבנים זייער פארשעמט. האבן זיי זיך מיישב געווען אונז גיימער מאכן א נייעם פראטעסט קעגן גיוס בנות און איך גיי מיט ענק מיטשטיין אבער עטס ווייסט וואס? איך גיי ברענגען פיקטשערס פון די אלע רבנים וואס האבן געוואוינט און געשלאפן מיט די טעכטער און פון די אלע טאטעס וואס האבן מאנס געווען די טעכטער און די אלע גיימער אונז דארטן זאגן אז אונז וויל מיר מאכן א פראטעסט קעגן גיוס בנות מ'איז מגייס די אייגענע טעכטער איך האף אז די ציונים וועלן מאכן א קאונטער פראטעסט און זאגן וואסערע חזירים ס'איז דא ביי אונז אין די קאמיוניטי און וויאזוי די רבנים זעען אויס יעצט לאמיר גיין ווייטער. ווער גייט זיך אויפשטעלן וויינען? דער רבי זכרונו לברכה ווען מ'נעמט די מיידלעך אין מיליטער? ווער גייט עס טון? חזקל טייטלבוים? צו עס גייט טון זלמן לייב פיליפ דער חזיר וואס האט אריינגעצילט אינעם שוואגערס תחת פונקט אינמיטן ווי מען איז עובר אויף ואת זכר לא תשכב משכבי אשה כמכחול בשפופרת אריין אינעם לאך אריין וויאזוי ווייס איך דאס ווייל האט אים געזאגט רוק דיך אביסל אהינציר ווייל איך קען נישט צוקומען דאס האב איך געהערט פון ר' משה יאסל אליין ווען ער האט עס איבערגעגעבן פאר ר' נתן יוסף. סאו די גייען פירן דעם גאנצן פראטעסט? פארשטיי. און מיט די חזירים דארף מען אונז גיין פראטעסטירן. יעצט לאידך גיסא אהרן וויל נאכנישט גיין, נישט ווייל ער האט פראבלעמען, ער, זיין פראבלעם איז אז זיין ברודער גייט. אויף דעם האב איך געדארפט האבן צוויי סאטמארע רעבעס, אז וואס איינער טוט זאל דער אנדערע טון פארקערט. ר' אהרן, גיי דו אויך, און דו זאג אז איך בין געקומען פראטעסטירן פארוואס רבנים טאטשן די טעכטער. זיין. און זעלבן פראטעסט נאר אן אנדערע מכוון. יעצט הרב אהרן די האסט אויך א פראבלעם די האסט גענומען דיין ניס מ'האט זיך געטראפן אויף דיין שויס איך האף אויף דעם איידער איר וואס האבן עס געזעהן ניין דעמאלטס מ'האט זיך געשלאגן מ'האט געוואלט ער זאל נישט ווערן רעבע ס'איז נישט אמת און אונז ווייסן מיר וועלכע ניס דאס איז אויך. א מיידל פון פערצן יאר. געזעסן אויף דיין שויס סאו די קענסט אויך נישט גיין צו דעם פראטעסט ווייל יעדער'ט דיר לאכן אין פנים ניין די קענסט יא גיין רבנים זאגן איין זאך און זיי טוען א צווייטע. זאך. יעצט ווען דיין ניס וואלט געגאנגען מיט הויזן וואלט געווען זייער גוט. פארוואס? ווייל דעמאלטס ווייסט מען זיכער אז וואלסטו נישט געקענט בועל זיין ווייל דורך דיינע הויזן און דורך אירע הויזן וואלסטו נישט געקענט אריינקריכן. אבער אז דו האסט א זיפער און זי האט געהאט נאר פענטיס איז זייער גרינג איר בועל צו זיין. סאו וואס גייסטו יעצט פראטעסטירן? אז די צבא הגנה לישראל זאל נישט נעמען קיין מיידלעך? פארוואס האסטו יא געמעגט? בת ישראל מי התיר לך? יעצט פונקט אזוי ווי וואס זלמן לייב טוט מוז אהרן טון פארקערט, מיינט דער עולם אז איך בין ברוגז מיט סאטמאר און ווען זיי טוען א גוטע זאך על איך קריטיקירן, ניין, ס'קען זיין ס'פעלט אויס מ'זאל יעצט גיין, כ'וויל נאר וויסן וואס איז אנדערש יעצט ווי פינעף יאר אדער צען יאר צוריק, און כ'וויל וויסן ווער ס'רופט דעם פראטעסט, ווער איז ביהיינד דיס, און איך וויל וויסן ווער ס'טרעדן, און איך וויל אויך וויסן וואס מ'טרעדן, ווייל איך וואלט געוואלט מ'זאל רעדן קעגן די מדינה, ס'איז קעגן די שלש שבועות. דער וואידיסלאווער רב האט עס נישט פארגעסן ביי קיין שום פראטעסט, און ער האט געהייסן הרב מאיר וועבערמאן ביי יעדן פראטעסט ער זאל עס זאגן אויף ענגליש. אבער דאס האט עטס מורא? הע הע, באלל, באנק לאומי לישראל. און נאך א זאך, מיט א רעגירונג איז אייביג גוט צו פארהאנדלען. עטס זענטס נישט שטערקער פון מדינת ישראל, זיי קענען ענק אנטון צרות מיט מס הכנסה און מיט אנדערע זאכן, עטס זענטס נישט שטערקער פון זיי. איז דא א צוות, א גרופע פון רבנים וואס האבן פרובירט שוין צו פארהאנדלען, אזוי ווי דער חזון איש האט געטון בימיו? צי ווי אנדערע גדולי הדור האבן געטון, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל, פאר ער איז געגאנגען אויף א פראטעסט האט ער פארהאנדלט און פארהאנדלט און פארהאנדלט, איינער האט דאס אלעס געטון שוין? אפאר אפגעריסענע בהמות זאלי ק, מיט די משוגענע עסקנים מיט יענע, זיי מוז אריינפירן אין באד? דאס וואס רבנים שרייבן אונטער איז גארנישט, אונז וויל מיר וויסן וואס איז אנדערש היינט ווי פאר פינף יאר צוריק, פאר צען יאר צוריק, און וואס מען האט שוין געטון צו פאררעכטן און מען האט נישט געקענט אנקומען אין ערגעץ. בכלל זאלט איר וויסן עס גיין א פראטעסט, דער רבי האט אלץ געזאגט אויסשיסן די לעצטע קויל איז אויך נישט גוט, די ציונים לאכן שוין היינט פון דעם, זיי האבן ערגערע צרות און זיי שלאגן זיך מיט אראבער און מיט אלעם, זענען נישט אינטערעסטעד עני מאר אין קומען זאגן, אמאל פלעגט אמעריקע זאגן אז עטס האטס נישט קיין סיוויל רייטס און ענקער גאווערמענט טאר איך ענק נישט געבן געלט, היינט געט אמעריקע עניוועי געלט, זי ניצט נאר מדינת ישראל'ס בלוט. סאלדאטן. סאו ביפאר ווי גייען אריין, כדי מען זאל נישט אויסזען אזוי ווי די לך־לך רבנים האבן אויסגעזען מיט מיין חרם, לאמיר קודם זען וואטס גאואינג אן. נישט יענער האט געזאגט כהאב געהערט. כהאב גערעדט היינט צו עפעס א גערער אינגערמאן ער האט צען קינדער אלע ברוך השם חתונה געהאט ער ווייסט אינגאנצן שוין מנעמט אין מיליטער אפרים שטערן מיט די פאר שקצים וואס זיי ווילן מאכן געלט די ווייסן אז מנעמט אין מיליטער אינזל שטערן די אלע משוגעים אין אפשר וועלפעיר אויכעט אבער פרעגן צו נארמאלע מענטשן ווייסן אויכעט אז מנעמט. מיט כח. און פאר מען געט געלט פאר די פראנצויזישע אידן איז כדאי מען זאל וויסן וויפיל פראצענט זאליקא קריגט און רב פיינשטיין קריגט און מלכיאל קאטלער קריגט ווייל ס'קען זיין ס'לוינט זיך נישט צו געבן דאס געלט ס'בלייבט שוין גארנישט פאר די פראנצויזישע בחורים און קען זיין ס'בעסער אזוי אזוי מאכן כאטש דאך פרנסה און מ'דארף נישט טראגן קינדער אויף ארץ ישראל. סאו לאמיר אנהייבן צו זיין קלוג. כ'האב געוואלט צולייגן, כ'האב באקומען א ידיעה, איך האב קאלד אפ נחום, ס'איז טאקע אמת, ס'איז פול אויף באלאוני אלעס, אבער וואס ארט אייך, ס'איז דא עקשן, מ'מאכט פרנסה, און די בחורים מיינען מ'טוט עפעס, האב איך אים געזאגט, כ'האב געזאגט פאריגע וואך א מעשה פון ר' עמרם בלוי, אז מיט שקר וועסטו נישט בויען תורת משה, עווענטשעלי די קינדער הייבן אן צו זען וואס דא גייט פאר, און דערפאר גלייבן זיי מער אין גארנישט. יעצט אזוי ווי דער עולם האלט נישט ביים גיין איז געקומען דא עפעס מען האט עפעס איין פרייע פרוי איינגעזעצט איך ווייס פונקטליך איז געקומען דא יעצט ער רבי שמואל אויערבאך האט דאך געהייסן דער צדיק דער ריינער ווייל ער שלאגט זיך יעצט איז ער קאלט געווארן פון די זאך ווייל מען האט אים מסביר געווען אז ס'איז א סאטמארע אקציע צו מאכן געלט האט ער זיך אפגעלאזט האט געווען מלחמות יעצט ביי אים אין שטוב ס'טוט זיך דארטן וואס הייסט און אהער מיט אהין רבותי הערט שוין אויף מיט די בלאף אינאף איז אינאף. מען שלאגט זיך, מ'האט אנגעמאקלט א אינגערמאן א גרוש ווייל ער האט געהאט א סעלפאון ביי א חתונה, דארף מען אים אנמאקלען? ער וויל דאך נישט פאלגן פייפט ער דראון. עניוועי, מען האט איינגעזעצט יענער איז געגאן פרעסן טשארדזשעס, ער איז געגאנגען צו די טעלעוויזשענס, זאגט אים איינער מען טאר נישט גיין נישט צו די צייטונג און נישט צו די טעלעוויזשען ווייל ס'איז א חילול השם, ניין ער האט יא געדארפט גיין ווייל דאס איז דער איינציגער בייטש וואס אונז האמיר קעגן ענק. ווען איך גיי נישט צו די צייטונג זיצט עטס און עטס לאכטס, וואס זאל איך ענק פארקויפט? דער אייבערשטער לאזט נישט! עטס גלייבטס נישט אין אייבערשטן, עטס זענטס אנגעשטעקט מיט חלב דם און אלע מינע טרייפענע פליישן, וואס דער רמב"ם זאגט אז דאס נעמט אוועק די אמונה אין דעם אייבערשטן, אבער אז די צייטונג וועט ענק באשמוצן אין דעם גלייבט עטס יא. סאו אז מען רופט יעצט א פראטעסט וויל איך זאגן דעם עולם, ס'איז אביסל סאטמארע פראפאגאנדע און נישט מער. אז עטס ווילטס קענט עטס גיין איף יו וואנט אינדזשוי יורסעלף, נאר מיך ארט מוראדיג מען שלעפט די בחורים אויף מאנהעטן, ווייל מען האט געמאכט אמאל דארט אויף פארטי סעקאנד סטריט א פראטעסט, איך געדענק נישט פונקטליך וועלכע גאס ס'איז געווען, איז דארט דא א טאפלעס באר, א טאפלעס באר מיינט אז אינעם באר סערווירן מיידלעך געטראנקען, וויסקי, און זיי גייען אן א ברא, אויסגעטון, ס'איז ממש א א עקל, און אויסער דעם ווען א בחור זעט עס ווערט ער צו צו צוטומלט. איז אריין געגאנגען דארטן א בחור האט געדארפט אין טוילעט, נישט איינער אפאר, און זיי קומען ארויס שרייען ר' נחום, ר' נחום קוק וואס דא גייט פאר, זאג איך מיר איך ווייס קינדערלעך דאס א טאפלעס באר, עטס טארט דא נישט גיין, ווען מ'האט ענק גענומען אויף מאנהעטן האט מען ענק געדארפט אנזאגן אז ס'איז דא אזאלעכע זאכן, מ'האט ענק נישט אנגעזאגט, נאו יו גאנע סאפער די קאנסעקווענסעס. ווי קומט מען צו שלעפן בחורים אויף מאנהעטן? ס'דא אידן וואס זענען נישט געגאנגען אויף מאנהעטן אפילו פאר ביזנעס וואס זיי האבן געמוזט, עניוועי. עטס זעטס היינט אויס אזוי ווי די חרמות אויף נחום ראזענבערג, הרב שמואל ניימאן רעדט אויך אזוי, און אלע רעדן שוין היינט אזוי, און אלע בלאגס און איבעראל ווי ס'איז דא ראש ישיבות נארמאלע רעדן היינט אזוי, און עטס האטס געזאגט ער פירט אראפ די גאנצע יוגנט, היינט וואס זאגן די קינדער? אז גאנץ סאקמער זענען משוגע, דאס אלעס, יעדער זעט ס'איז איין שטיק בלאף, הערטס אויף מיט די בלאף עטס הרג'עטס דעם רבינס שיטה. כ'האב אויך געוואלט אז מ'זאל הערן. וויאזוי בעלזער רב פון ירושלים רעדט קעגן דעם אינטערנעט און ער וויל זאגן וואסערע סכנה ס'איז יעצט. איך וויל עטס זאלטס אויסהערן זיין דרשה, ס'איז דארט אינגאנצן דרײַ מינוט, אבער אין די זעלבע צייט וואלט איך אויך זייער שטארק געוואלט אז שטאטס ווי ער זאגט די טמא'נע כלי אינטערנעט סמארטפאון לייגטס אריין איין נאמען דארטן. איינעם ברויך נישט אלע פיר פירער ברידער, איינער, יענקל פירער. די וואך האט מיך אויך אפגעקאלט איינער. זאגט ער איך בין א תלמיד פון בעלז אין בני ברק און איך בין א וויקטים פון דעם חזר יענקל פירער, נו אבער וואס האב איך, מ'האט צוזאמגעשטעלט צען צוועלף אינגעלייט זיי האבן געוואלט אריינגיין צום רב און דער דער ראדנער דער וואס האט משמש געווען דעם בעלזער רב ער האט נישט געלאזט סאו שטעלטס אריין דאס ווארט יענקל פירער און טוט זען אז ס'פיט אויכעט אין די דרשה. און ממילא פיט עס גוט פארן שבת טהרנו אויכעט ווייל דער אינטערנעט איז טאקע א חרבן אבער יענקל פירער איז א גרעסערע חרבן. און נישט נאר ער, נאר אויך דער אין לאנדאן וואס ער טאטשט אן בחורים, און ר' עזרא איז ריז וואס ער דרייט זיך אין בעלז, און אזוי ברוך השם האט בעלז גענוג און נאך חזירים וואס מען דארף האנדלען מיט זיי, ממילא טוט מען האנדלען בעסער מיטן אינטערנעט. יעצט הערטס אויס די דרשה פונעם רב, טוטס הערן וואס ער זאגט, אבער געזאגט נאכאמאל, אין פרינציפל איז יעדער גערעכט, דער אינטערנעט טויג נישט, אבער נישט דער אינטערנעט איז אויף וואס אונז דארף מיר פאוקעסן. פאוקעסן, עס דארף מען פאוקעסן, מקרב צו זיין בחורים מיט אינגעלייט, מיט מיידלעך, מיט ווייבלעך, אז ס'איז דא א באשעפער, און דער אייבערשטער זאגט אהבת עולם אהבתיך, און אונז זאג מיר אהבת עולם אהבתנו, בקיצור, מען דארף רעדן פונעם הייליגן באשעפער און פון זיין דביקות און פון זיין גוטסקייט, און זען אין יעדע זאך ווי דער אייבערשטער גייט מיט אונז מיט, מיט יעדן טריט, נישט אנלייגן אלעס אויפן אינטערנעט, שטותים מיט הבלים, דאס האט נישט אראפגעברענגט אידישקייט. אונז זעמער שוין געווען קינדער האט מען שוין ארויסגעווארפן מיט דרייסיג און פערציג יאר צוריק, דראגס איז שוין געווען ווען דער סאטמאר רבי האט געלאזט רופן איינעם זאל אים צוהעלפן דאס איז געווען ווען ער איז נעבעך נישט געזונט געווארן דאס איז געווען אין תשכ"ח, און ס'איז א שוואכע קאמיוניטי, מ'האט נישט גענוג געהארעוועט, מ'איז געווען ביזי מיט אלע שטותים נאר נישט מיט ערנסטקייט. יעצט, כ'האב ענק געזאגט ביים שיעור די וואך אז אונזער נעקסטע ערנסטע מלחמה וואס וועט זיין זייער שווער אז מ'זאל עס געווינען, דאס איז די דראגס. אין א געוויסע וועג איז די דראגס א שוואכערערע מלחמה ווי סעקשועל אביוז, ווייל סעקשועל אביוז איז אזוי, קענסט גיין אין מקווה, קענסט גיין אין זופניק שוויץ, קומט א ספרדישער פרענק און שטופט זיך אריין דעם פופיק אין דיין תחת, אדער אין די מקווה, געסט דיך א טובל אראפ און בייגסט דיך איין, קומט איינער אונטער דיר און שטופט זיך אריין אין. ביסטו פינישט, דעמאלטס קענסטו דיך שוין נישט אפשטעלן, ווערסט א קישוי אבר ענד יור אויף צרות. דראגס האט אדער א געוואלדיגע מעלה אז קיינער קען עס דיר נישט שטופן אין פיסק מיט כח, יו העוו טו ריעלי וואנט טו דו איט, ענד יו העוו טו ריעלי וואנט טו טעיק די דראגס, ענד אנלי דען פאלסטו דורך. סאו, ס'איז טאקע א שווערערע מלחמה, אבער בנוגע לגבי דעם פריוואטן יחיד קען ער זיך עוואוידן. א יונגעל איז געגאנגען אין טוילעט אין סאטמאר, איז געגאנגען משה עפשטיין האט אים אנגעכאפט, נו וואס האט דאס יונגעלע געקענט טון? ס'ווערט א קישוי אבר, נעמט זיך אים אויסרייבן און דאס איז עס, און דאס איז די צרה דא. יעצט, אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט, אין יעדע אינדעסטרי דא אידן וואס זיי זעען אז דער אייבערשטער זאל חלילה נישט באנקראטירן. ס'איז דא מענטשן וואס זיי מאכן פסול'ע מקווה, ס'איז דא מענטשן וואס זיי געבן טרייפענע שחיטות. יעצט ס'איז דא א זאך וואס האט געהיט היסטערי אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן, ס'איז דא א רב וואס ער הייסט מייק מאשקאוויטש, דער מייק מאשקאוויטש איז א מורא'דיגער תלמיד חכם, זיין ווארט איז זייער געאנערט ביי רבנים, ער האט א מעסטערס אין תלמודיק לאו, ער האט אן אדווענסד דעגרי אין תלמוד, און הי איז ווארקינג אן היז דאקטרין אין היברו ליטערעטשער, און ער האט באקומען סעווערעל רביניקעל ארדינעישענס, ער האט היימישע רבנים וואס האבן אים מסמיך געווען, יעצט ער האט א שול, וואס די שול הייסט די אולד בראדוועי סינעגאג, האט ער געזאגט דארטן א פייערדיגע דרשה דעם דריטן טאג חנוכה. יעדער האט דאך מורא דער איד וועט אנטלויפן פון אידישקייט אויב כ'על אים נישט מקרב זיין, העי, הלעיטהו לרשע וימות. בקיצור האט ער געזאגט א מורא'דיגע דרשה וואס ס'קערט איבער יעצט גאנץ אמעריקע, איך ווייס נישט וואס דא גייט פאר. ער האט באקומען פון זיינס א סטודענט א טעקסט מעסעדזש וואס ער איז א סטודענט אין קאלאמביע יוניווערסיטי און דער ראביי איז דארטן איינער פון די טיטשערס און ער איז אולטרא ארטאדאקס און יענער זיינס א סטודענט האט געבעטן אז ער וויל בלייבן א איד אבער ער וויל טרענסדזשענדער, ער וויל מען זאל עקסעפטן די טרענסדזשענדער פיפל אין שול ווייל זיי זענען גאט'ס קינדער, איר הערט וואס דא טוט זיך, יעדער זארגט זיך גאט האט פארלירן די קינדער, עניוועי איז געגאנגען דער ראביי וואס ער הייסט מייק מאשקאוויטש און ער האט געזאגט דעם דריטן טאג חנוכה א פייערדיגע דרשה און ער האט מסביר געווען אז מען זאל נישט ארויסווארפן די טרענס. דזשענדער, איידיע פון ארטאדאקס רעלידזשען, און די LGBT קאמיוניטי זאלן אויך האבן א שייכות מיט ארטאדאקס אידישקייט, און די דרשה זאגן אלע רבנים איז אן אנהערד אוו אינטערסעקשאן ביטווין די LGBT קאמיוניטי און די ארטאדאקס דזשודעאיזם. דאס ברענגט אראפ אידישקייט. ווייל דא זעהט מען א מענטש וואס ער איז א גרויסער תלמיד חכם, ער איז א לעקטשערער אין קאלעדזש, און שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, שטעל דיר פאר, ער זאגט אז ס'איז נישט קיין שום פראבלעם אז די ארטאדאקסי זאלן אננעמען די חברה LGBT אזוי ווי זיי וואלטן געווען געהעריג, יעצט מארגן וועט קומען איינער און ער וועט זאגן ער זעהט נישט קיין שום ריזען פארוואס מען זאל נישט אננעמען משכב זכור, און נאכדעם וועט קומען איינער וואס ער וועט זאגן אז ער זעהט נישט. פארוואס מען זאל נישט קענען דאס טון און יענץ טון, און בקיצור, מען האט אראפגעברענגט ארטאדאקסי, יעצט דער מענטש גייט מיט א לאנגע בארד, גייט מיט אראפגעבויגן היטל, אבער ער פארשטייט זיך ער איז א רעלידזשעס לייף עדווייזער, יעצט ער זאגט אויך, ס'איז דא איינער בען שאפירא וואס ער האלט אין איין איבערחזר'ן נאכאמאל אז די טרענס פיפל, די טרענסדזשענדער, זענען מענטעלי איל, זענען משוגע צום טויט, זענען צודרייט. בקיצור, ער יעצט אטאקירט זייער זייער שטארק דעם שאפירא'ס סטעיטמענט, ער זאגט איך בין פאמיליער מיט שאפירא'ס פאבליק קאמענטס, און ער האט געזאגט אז זיי זענען אפענסיוו, ענד קאונטער פראדאקטיוו טו די מישאן אוו פיינדינג קאמאן גראונד, שטייסט? ער מ'עט מאכן מ'עט מ'עט זיי לאזן אז זיי זיי וועלן אונז אויסלערנען וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז. געהאט. יעצט איך טו דאס מורא'דיג שטארק פארדאמען, דאס איז א מורא'דיגע חוצפה. יעצט בען שפירא איז אן אמעריקען קאנסערוואטיוו פאליטיקעל קאמענטעיטער, א נעשענעל סינדיקעט קאלומיסט, אן אוטער, א ראדיא טאלק שאו האוסט, ענד אטורני. ער איז זייער א שטארקער פאוער. איז למעשה ער איז מורא'דיג קעגן די LGBT, קעגן אסאך פון די חזיריי. כפנים, מען דארף וויסן, אויב אן ארטאדאקס ראביי האט עס געזאגט, און ער האלט זיך פעסט אז דורך דעם וועט ער קענען צוקומען אז די חברה וועלן האבן א שול וואו צו דאווענען, איז פינף יאר ארום גייט עס ווערן א ריאליטי. ווען ס'האט זיך געטון וועגן די דראגס האב איך אלץ געזאגט, געב עס פינף יאר, ס'וועט ווערן ליגעל. ווען ס'האט זיך געטון וועגן משכב זכור האב איך געזאגט אז מען וועט עס נישט יעצט אפשטעלן, אין פינף יאר ארום וועט מען זאגן ס'איז גאר א מצוה ווייל יעדער צדיק האט דאס געטוהן. קיינער זאגט גארנישט, איצעלע פימפ איז זיך ביזי מיט זיינע טרייפענע שיירים, און דער רב איז ביזי מיט דעם, און דער מילך קעסטל רב פון נייטרא הילל וויינבערגער ביזי מיט זיינע שטותים, קיינער מאכט אפילו נישט קיין מאוו צו זאגן אז דאס טאר מען נישט, נאר די פאני זאך איז, שטעל דיר פאר, נחום ראזענבערג האט געזאגט אז מען טאר נישט, האט מען אים ארויסגעווארפן פון אלע שילן, און דער ראביי זאגט אז דעם טעם פארוואס ער מוז עס מתיר זיין, ווייל ס'איז דא א גרויסע פראצענט וואס זיי ציען צו דעם, און ער זאגט הגם אין די קאלעדזשעס קומען ארויס די סטאטיסטיקס אז ס'איז נאר איינס און א האלבן פראצענט, אבער ער זאגט ס'איז דא אסאך אסאך מער ער האט דאך סטודענטס, נאר דער עולם וויל זיך נישט עקספאוזן, סאו ער זארגט זיך אז זיי זאלן האבן א שול וואו צו דאווענען. און דא האט מען גענומען א מענטש און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון אלע שולן, און עטס רעדטס ענק איין אז דאס האט דער אייבישטער געוואלט פון ענק? בהמות וואס איר זענט! איר זענט פערד, איר זענטס אפילו נישט ווערט מ'זאל ענק מזכיר זיין. יעצט מ'דארף נעמען צוזאמזעצן די רבנים, מ'דארף ארויסנעמען די אלע ליטעראטור, קענען געבן אלעס, איך באקום אלעס, די אלע אינפארמעישאנס, און מען דארף צוזאמשטעלן א שטיקל חוברת און ארויסשטעלן א גרויסן פלאקאט אז אונז זעמער מוחה און אלס נאמען ארטאדאקסי קען דאס נישט געשעהן, ס'קען נאר געשעהן אונטער רעפארם און קאנסערוועטיוו ווי די תורה איז נישט מחייב גארנישט וואו עריות איז נישט מחייב נישט שבת נישט כשרות און מען מעג עסן חמץ אום פסח און מען דארף זיך זארגן פאר די אלע זאכן און כ'על ענק מסביר זיין זייער פשוט פארוואס.

פאטאגרעפירט מיט א לאנגן שייטל און זי איז געווארן א מיידל, זי איז געווען א יונגל זי איז געווארן א מיידל, נאכדעם איז דא א מיידל וואס האט געוואלט ווערן א יונגל אבער אין ביטווין זי האט שוין גענומען די הארמאן פילס האט זי אבער נאך געוואלט ווערן פרעגנענט ווייל זי האט דאך געוואלט דעליווערן א קינד אויכעט אז זי זאל האבן וואס איבער צו לאזן איז האט זי דעליווערט דאס הייסט זי איז יעצט פרעגנענט און די חברה ווילן זי הרג'נען, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, עניוועי רבותי אונז האמער אסאך ערנסטע זאכן זיך צו. צו זארגן, סאך מער ערנסטער ווי אהרן זלמן לייב און די אלע שטותים. יעצט אמאל האט מען געזאגט וואס האב איך מיט די גאס, גאלדע מאיר פלעגט זאגן מ'האט איר געזאגט ס'איז געבוירן נאך צען, נאך צוואנציג, נאך דרייסיג ממזרים דארטן גוים אין גאזא, האט זי געזאגט וואס אינטערעסירט דאס מיך, האט נישט געכאפט אז צוואנציג יאר ארום עט עס זיין אן ענין, זיי האבן נישט ווי צו וואוינען און זיי ווילן נאך לענד און נאך לענד. די זעלבע דא אויך רבותי, אונז האלט מיר זייער נאנט צו רעפארם, אונז האלט מיר זייער נאנט צו קאנסערוועטיוו, ס'האמיר זייער אסאך אינגעלייט וואס זיי האלטן נישט קיין שבת, און מ'דארף זיך זייער זארגן אז ס'זאל זיך אפשטעלן די אלע זאכן, און מ'דארף רעדן און לערנען מיט די קינדער אין תלמוד תורה, דאונט טינק אז זיי וועלן נישט וויסן, ווייל ווי נישט וואס האט ער א ברודער א שוועסטער און זי ווייסט וואס ס'טוט זיך, און דעמאלטס עסטו זיין אויף צרות.

און דאס איז טייל איז דערפון איז כלי שטן. אין די לעצטע יארן האט מען ממציא געווען נייע כלים זיך צו באנוצן דערמיט, און דער שטן האט זיך מתלבש געווען אין די כלים ארויסצופירן אידישע קינדער פון וועג, רחמנא ליצלן, אויף דעם. דאוונט מען אין בעט סגביני טהריני נורא. איך רעד דאס נישט פאר קיין חכמים און נישט פאר קיין טיפשים, חכמים דארפן נישט מיינע ווערטער, זיי פארשטייען פון זיך אליין, טיפשים וועט נישט העלפן וואס איך וועל זאגן, נאר פאר די וואס זענען אינדערמיטן. דער רב שמואל יאנקל לאנדא האט גערעדט שבת אינדערפרי אין ענין פון טעכנעלאגיע, פון די נייע טעכנעלאגיע וואס ווערט אנגערופן אינטערנעט, סמארטפאון וכיוצא בו, די כלים. זענען מסוכן זייער שטארק לגוף ולנפש. און מ'רעדט שוין נישט פונעם לאו פון לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וואס דאס איז א דבר פשוט, אז ווער ס'איז זיך משתמש מיט די כלים אז ער איז עובר אויף דעם לאו. נאר די כלים זענען שטערן פאר שלום בית און שטערן פאר פרנסה. און יעדער איד איז זיך מחיוב זיך מתרחק צו זיין פון די כלים זייער שטארק, און בפרט ווער ס'האט קינדער אין שטוב, אז זיי זאלן נישט זען דעם טאטן אדער די מאמען זיך משתמש זיין מיט די כלים, ווייל דער נזק, דער שאדן דערפון, דאס קען מען נישט מתאר זיין און מפרש זיין. ווער ס'איז נזקק פאר די כלים לצורך פרנסתו, דארף דאס באהאלטן אז חוץ פון דעם זמן וואס ער איז אין ביי די ארבעט אין די פאבריק וכיוצא בזה, זאל זיין לא יראה ולא ימצא. איך דארף נישט רעדן זאכן וואס זענען גלויים וידועים לכל, נאר מען זאל נישט זאגן אז וויבאלד איך האב נישט גערעדט דערפון איז עפעס דערפאר בין איך מחיוב מזהיר צו זיין און צו רעדן דערפון אויף דעם גרויסן נזק וואס דאס קען ארויסברענגען. ביום שמחה לישכון ביתך. יעצט כ'האב געוואלט צולייגן אז דאס וואס דער רב זאגט אז ס'שטערט שלום בית, יעצט קען מען אסאך מענטשן וואס האבן נישט קיין שלום בית אינגאנצן און זיי האבן נישט דעם אינטערנעט, ס'איז נאך געווען וואס האבן אריינגעהאקט אחת ואחת אין די ווייב נאך פאר ס'איז געווען א מדובר בכלל פון אן אינטערנעט. ער מיינט נאר צו זאגן אז דאס קען אויך שטערן, אבער ס'איז דא וואס זיי שטערן וואס זייער שלום בית איז צושטערט וועגן אנדערע אישוס, אבער האסט צוגעהערט דעם רב אליינס רעדן, דא האסטו, דארט ווי ער האט גערעדט סמארטפאון, אינטערנעט אונטעראיינס, אז ער לייגט אריין די שייגעץ ברידער די פירערס, און ער וועט אויכעט צולייגן דארטן דעם ראטנער, הערשל ראטנער מיט זיין ברידער, וועט ער אויכעט אויסקומען צו די זעלבע החלטה. יעצט ווי יעדער ווייסט אז מ'האט ליגעלייזד געמבלינג און מ'בויעט שוין, מ'האט שוין אריינגעלייגט באלד א ביליאן דאלער, וואס מיינט דאס פאר אונז? זייער פשוט, דאס מיינט פאר אונז אז מיר דארפן ארויספארן ערב שבת מיט צוויי שעה פריער, ווייל דעמאלטס פארט דאך דער עולם געמבלען, און דעמאלטס דארף מען אהיים קומען אויכעט פריער, ווייל נארמאל ווען מ'קומט אהיים, איך זאג אייביג אזוי, אז מ'פארט ארויס איינס און צוויי און דריי און פיר און פינף און זעקס קומט מען אלץ אן ניין ביינאכט. שטעל דיר פאר יעצט אז ס'וועט זיין טויזענטער קארס, עט זיין א גרויסע טרעפיק, און מ'עט זיך דארפן געבן עקסטרא אפאר שעה. אבער ס'איז נישט געפערליך. דער עיקר איז דער עולם האט געמאכט ברוך השם געלט, דעטס אלל. אלעס איז געלט רבותי. עניוועי, מ'האט עס נישט געקענט אפשטעלן. עניוועי.